דער אַלטער האָט געבראַכט אַ הױפֿן פֿאָטאָגראַפֿיעס און זײ אַ שאָט געטאָן אױפֿן טיש, און אַז מיכל האָט דערזען דאָס זעלבע קלײנע בילדל פֿון יונגן מײדל מיט די גרױסע לאָקן אױך דאָ, האָבן זײַנע פֿינגער געציטערט. אים האָט זיך געדוכט, אַז ער האָט װידער דערזען אַ טײל פֿון זײַן הײם. װי אַזױ האָסטו זי דערקענט? איך האָב זיך דערמאַנט אָן זעלבן בילדל. ווען איך וואלט געוועזן אויף מיין טאטענס ארט וואלט איך איר. ער האט נישט פארענדיגט ווייל דאס אלטע פארפאלק האט זיך צולאכט. אויך מיכל האט געלאכט זארגלאז. עפעס איז פארקניפט געווארן מיט דער דאזיגער דערמאנונג. נהלל, דער האפן, דעם פאטערס יוגנט פריינט, דאס שטעטל אין פוילן. איצט האָבן די אַלע שטענדלעך און מושלען אין דער אָלבערצווייג, די צעשאָטענע פֿאָטעס אויפֿן טיש, די געדיכט באַשריבענע בריוו פֿון יענעם שופֿלד, אַלץ האָט באַקומען אַ זין. ווילסטו זען רחלען? זי וועט זײַן גליקלעך. זי ווייס, אַז דו קומסט אין לאַנד אַרײַן. רחל האָט געבעטן, דו זאָלסט איר באַזוכן. ביינאכט איז מיכל געלעגן אויפן פרעמדן געלעגער און אין שלאף געזעהן די היים. ער איז געגאנגען אויף א שטויביגן וועג, די ברונמען זענען ליידיג, וויסטע זאגראדעס, זקנים ביי פארברענטע כאטעס, דער טאטע גייט איבער דער קאשטן-אלעע, ער איז אזוי טרויעריג, עס איז פינסטער, און מיכל זינקט אין זומפן, וועלדער פאלן, זיי ווערן פארצויגן מיט פייער פארהאנגן. אין האַלבער נאַכט האָט ער זיך אױפֿגעכאַפּט. די שװײס-טראָפּנס אױפֿן שטערן קילן אים. די דערמאָנונגען שװערן װי די שטײנער װאָס עמעצער װאַלגערט אױף זײַן מידן קערפּער. דער שלאָף האָט אים גובֿר געװעזן. זײַט-פֿעדן ציִען זיך. דער נאַכטװינט װיגט זײ און אַלץ װיגט זיך מיט. איז דאָס די שיף װאָס טראָגט זיך נאָך איבער דעם פֿינצטערן ים? דאָס איז אַ חלום. די שטוב. די אלטע אידישע זילבער בעכער, די בילדער, דאס גיין איבער אומבאקאנטע גאסן, רחל פין נהלל, דאס בילד פין פאטער, דאס איז א חלום וואס האט נישט קיין אנהויב אין נישט קיין סוף. דאס איינציקע וואס איז שארף איז דער אייגענער שאטן. ער אליין איז געפלעכט פין דורכזיכטיגע ביינער אין דאס באשטענדיגע איז נאר זיין שאטן. די געשיכטע פון זיין פאטער'ס ליבע צו רחל פון נהלל איז ווי דער אפשאטן פון עפעס ווייטס און אומבאקאנטס. אויף אונזער ערד וואלגערן זיך ארום שאטנס פון וועלדער פארוויסטע, פון מענטשן פארשווינדענע. ערשט איצט אין דער נאכט האט ער זיך דערמאנט אז אויפן ים האט ער געזען די שאטנס. שאטנס קומען נישט אום, זיי זענען אייביג. נאכדעם ווי זיי רייסן זיך אפ פון די מענטשן און פון די ביימער, וואגלען זיי ארום אויף גאט'ס וועלט, זיי ווערן איינס מיט די וואלקנס, מיט די נעפלען. ווי רואיג עס איז היינט אריינגעשווימען די שיף אין האפן. אזא שיף איז אמאל אזוי רואיג אפגעשווימען פון דאנען מיט זיין פוטער. אלץ וויכטיגע אין לעבן פון מענטשן קומט פאר שטיל, איינפאך. אמאל ליגט עס אין א פשוט ווארט, אמאל אין א קלאנג וואס ציטערט ווי דאס פארגען פון א ווייטן גלאק, אמאל איז עס א שווייגן וואס פארמאגט ליבשאפט, און שטילקייט מיט שטילקייט פארפלעכטן זיך ווי צוויי זילבער וואלקנס וואס עס פארקניפט זיי דאס לבנה ליכט. דעמאלט דערקענסטו די הימלישע פרייד לויט דעם וואלקן-ראנד וואס איז פלוצלינג באלויכט געווארן. די ווידערבאגעגעניש זיינע מיט א שפליטער פון זיין היים איז געוועזן פאר מיכלען אן אנהאלט אין די ערשטע טעג פון זיין קומען אין לאנד אריין. פארטאג איז מיכל אוועק, ער איז געגאנגען איבער אומבאקאנטע פרימארגן גאסן, אזויפיל איילנדיגע מענטשן, פולע אוטובוסן, נאר ער איינער דארף זיך נישט איילן, פארוואס גייט ער נישט מיטן שטראם? די מענטשן גײען באַרג אַרױף מיט דער גאַס און ער נידער צום ים. דאָ איז פּוסט. עטלעכע אײַנגעטריקנטע בײמער מיט פֿאַרקראַמפֿטע צװײַגן. װײַט, װײַט זעט מען אַ שיף, אַ כװאַלע ראַנגלט זיך מיט אַ שװאַרצן שטאַם בײַם ברעג און קאָן אים נישט בײַקומען. יעדעס מאָל טױכט אױף דער שװאַרצער שטאַם און פֿאַרגײט. מיכלען איז לאַנגװײַליק געװאָרן די שפּיל פֿון װעלן מיטן הפֿקרדיקן בױם. איצט גײט ער צוזאַמען מיט די אײַלנדיקע מענטשן. א יונגער בחור, אפשר א צוואנציג יאר, האט ביי אים געבעטן פייער צום פאררייכערן. ביסט ערשט נישט לאנג אין לאנד? נעכטן בין איך געקומען. נעכטן? האט זיך דער בחור גע'חידוש'ט. זיי זענען געגאנגען א שטיק וועג צוזאמען. דער בחור האט יעדעס מאל צוגעווארפן אפאר ווערטער. דאס איז א ניי הויז. דאס איז א באנק. און דאס רעכטס איז א קינו. דו דארפסט זען דעם פילם. איך מוז זיך איילן, כ'וועל באגעגנען מיין מיידל, זי ארבעט נישט ווייט פון מיין פאבריק, יעדן אינדערפרי טרעפן מיר זיך און איך באגלייט איר צו דער ארבעט, כאטש פינף מינוט וועג צוזאמען. דו ביסט געקומען אליין לאנד אריין? דער בחור האט נישט געווארט אויף קיין ענטפער, האט א פייף געטאן און איבערגעלאזט מיכלען אינמיטן גאס. וואוהין גיין? ווען די שיף איז נעכטן אזוי שטיל צוגעקומען צום האפן, איז אויף איין רגע די שטילקייט אויפגעבראכן געווארן. דאס איז געשעהן נאך דעם רוף פונעם האפן ארבעטער צו די שיפס מענשטן. גלייך נאך דעם האבן זיך אויפגעהויבן די כוואליעס ווי זילבער טויערן. די פלוצלינדיגע דערמאנונג האט אים געמאכט טראכטן, וואוהין פירן זיי די זילבער טויערן? דער אוטובוס לויפט קיין נהלל. עס איז גוט צו זעהן די פעלדער, די פרדסים, די וואסער טורעמס, די זון איז שוין הויעך, עס מוז זיין מיטאג צייט. מיכאל גייט איבער א זאמד שטעגל, פעלדער פון קאווע קאליר, איינזאמע ציפרעסן, א שעפסן סטאדע אויפן רוקן פון בארג, א ברייטע דארף גאס מיט ציגל הייזער, מיט צוימען פארוואקסענע פון קלעטער קוסטעס, דאס איז עס, זעהסט? דאס הויז מיט די גרויסע רויטע בעכער בלומען. איך זעה. דא וואוינט רחל. א צוים פון היביסקוס קוסטעס, עס קומט אים אנטקעגן א מענטש מיט א פארמעט-פנים. בלויז קנעטשן. אויפן פנים איז שוין נישטא קיין איין ארט אויף נייע קנעטשן האבן זיך צושפרייט אויפן האלז, אויף די הענט. גרויסע רויטע בלומענבעכער מיט שווארצע צונגן און גרין אויסגעלאשענע בלעטער, קריכפלאנצן, שטעכיקע, א טירל וואס מען קען נישט צומאכן און נישט ברייטער עפענען, ס'איז געבליבן ווייזט אויס אזוי פון יארן, האלב געעפנט, און די קלעטער פלאנצן האבן עס פארפלאכטן און פארקניפט. מיכאל האט זיך דורכגעשטופּט דורכן טיר שפאלט, אויף דער שוועל ווארעמט זיך א גרויסע קאץ מיט געלע פלעקן אויף דער שווארצער פעל. ער ציט די דראָט פֿון טיר-גלאָק, דער גלאָק איז מיט אַ אַרויסגעריסענער צונג, און די דראָט איז זשאַווערדיק, קיינער ענטפֿערט נישט. אַנשטאָט דעם קלאַנג פֿון גלאָק, דערגייט צו אים דער דראָט-געקלימפּער. אין שכנותדיקן הויף וויינט אַן אייזל. דאָס ערשטע מאָל הערט מיכל דעם אייזל געוויין. אים דאַכט זיך, אַז עס סקריפּן אוראַלטע שלעסער און מע ריגלט די טויערן פֿון פֿעסטונגען. אין דעם אייזל-געוויין איז דא טרויער, טרוקעניש און צער פון פארברענטע פעלדער. ער וועט איבערווארטן דאס אייזל-געוויין אריינגיין אין הויז. מיכאל האט א שטויס געטאן די טיר, זי האט זיך געעפנט מיט א סקריפ. א קילקייט האט זיך געטראגן פון טונקלן קארידאר. עמיצער האט געפראלט א לאדן און א סנאפ ליכט איז געבליבן ליגן אויפן טיש אויף דער פאדלאגע. קעגנאיבער אים ביים פענסטער איז געשטאנען א פרוי אין די פריע זעכציגער. איר זענט דאס רחל? זי האט געשוויגן. יא, דאס איז רחל האט ער געטראכט, עס איז דא א ענליכקייט מיט יענעם בילדל. זעץ דיך האט זי שטיל געזאגט. א טרויעריגע פארשאטנטע שטים ווי זי וואלט געקומען פון ווייטע חדרים. רחל האט אוועקגעלייגט אויפן טיש א קיילעכדיק ברויט, אזא ברויט וואס עס באקן די דארפס איינוואוינער, און געבראכט א מעסער מיט א הילצערן הענטל, דערנאך האט ער זיך געוואשן די הענט און געווישט זיי לאנג מיט א טונקעלן האנטוך. אז ער האט געשניטן דאס ברויט האט זי אים געקוקט אויף די הענט, געקוקט אין די אויגן אריין, און שווייגנדיקע אויסגעדרייט זיך צו די דארפס גאס, ווען זי איז צוגעקומען צום טיש האט מיכל דערזען אז זי האט פייכטע אויגן. ער האט געווארט אז זי זאל פרעגן, אז זי זאל רעדן, נאר רחל האט גארנישט געפרעגט. בלויז איינמאל האט זי געזאגט ווי ענדליך דו ביסט, זי האט נישט געזאגט צו וועמען ער איז ענדליך, ביידע האבן אבער געוואוסט אז זיי פארשטיין דאס נישט דער זאגט. ס'איז געווען פאר אים א חידוש וואס רחל האט קיין איין מאל נישט אנגערופן זיין פאטער'ס נאמען, ביים אויפשטעלן זיך פון טיש האט זי אים נאכגעקוקט. דו ביסט הויעך, ביסט שלאנק, ביסט שיין, האט זי געזאגט, האסט אבער מידע אויגן, רוה זיך אויס, קענסט זיך וואשן אין באד צימער. און זי איז אוועק. מיכאל האט אראפגעווארפן די שיך, ארומגעגאנגען א בארוועסער איבער די חדרים און געקוקט אויף די ווענט, ער האט געזוכט א סימן וואס זאל אים פון עפעס דערמאנען און פארקניפן דא מיט דער דאזיגער דארפישער שטוב. ער האט אבער גארנישט געפונען. דערנאָך האָט ער זיך אַװעקגעזעצט אין אַ ליגשטול און געגלעט די פֿעל פֿון דער קאַץ. רחל האָט זיך לאַנג געזױמט, ס'איז שױן פֿאַרנאַכט, עטלעכע קי זענען פֿאַרבײַגעגאַנען און געלאָזן דעם ריח פֿון מילך. אַ האָן קודאַקעט, אַ קיל װינטל װיגט די רױטע בעכער און פֿון די שװאַרצע בלומצינגלעך שיט זיך שװאַרצער שטױב. רחל רעדט שטיל. ער האָט געוווּסט, אַז זי וועט רעדן. אין די מיטיק-שעהן איז זי געוועזן צו שווייגנדיק. דאָס איז געוועזן אַ שווייגן פֿון אַ איבערגעפֿולט האַרץ. דער אָוונט, די לאַנגע שאָטנס פֿון די ציפּרעסן, מיכלעס מידע אויגן, וואָס מאָנען ביי איר, דאָס אַלץ האָט זי אויפֿגעבונדן און זי האָט גערעדט. דיין פֿאָטער האָט נישט געוווּסט, אַז מען דאַרף ראַנגלען זיך פֿאַר דעם, וואָס מען וויל. ער איז אָפֿט געגאַנגען אַליין איבער די נאַכטיקע פֿעלדער פֿון נהלל, אַ פֿאַרליבטער אין גאָטס באַשאַף. ווי א נישט-ערדישער. דער אנדערער האט געהאט לאכענדיגע אויגן. ער איז פול געוועזן אומעדום, געווארן אן עסקן, א רעדנער. נאך דער ארבעט אין שטיין-האקעריי אויף די שאסייען איז דיין פאטער אוועק צו די פעלדער באוואונדערן גאט'ס וועלט. ער האט געמיינט אז איך וועל אים נאכגיין. איך האב געווארט אז מען זאל מיך ווי די דאזיגע ערד באצווינגן. איך האב אין די אוונטן געשוויגן מיט אים. נישט קיין אייפערזוכט, נישט קיין כעס, איך האב אים געוואלט, נאר ער האט געוואלט אז איך זאל אליין קומען, געקומען איז אבער א צווייטער. רחל האט געבלעטערט אלטע זשורנאלן. לייען דאס, לייען, וועסט אלץ וויסן. איך האב אמאל געשריבן, מיט עטליכע יאר צוריק איז ער געשטארבן מיין מאן, איך האב א טאכטער אין דיין עלטער, איז איר מאן געפאלן אין די באפרייאונגס-מלחמה, שווערע צייטן האבן מיר געהאט. זי איז שטיל געווארן און געקוקט אויף מיכל'ען מיט אזא בליק ווי מען קוקט צו די ווייטקייטן. ער האט געפילט אז איר בליק איז אים אריבערגעשפרונגען און זי וויל דערזען זיין טאטן. דערנאך איז זי צוגעגאנגען צו דער שאפע און געבראכט אן איינגערעמט בילדל אין א קליינעם ניקלנעם רעמל. דאס איז מיין טאכטער. רחל האָט אים לאַנג באַטראַכט, און איר אױגן האָבן עפּעס געמאָנט באַ אים. ער איז אַ פֿאַרמורמלטער געזעסן מיטן בילד אין דער האַנט און נישט געװוּסט, װאָס ער זאָל זאָגן און װאָס ער זאָל טאָן. ביסט ענדלעך צו דײַן פֿאָטער? אין איר דאָס גערעדט האָט ער דערפֿילט אַ פֿאָרװוּרף. איך געדענק ווי עס וואלט געוועזן איצט, האט רחל גערעדט מיט טיפן באדויער. איך בין געוועזן אין האפן ווען דיין טאטע איז צוריק געפארן. די שיף האט זיך פאמעליך אפגעטיילט פון ברעג. איך האב אים געזען אויף דער שיף, האב געמיינט אז מארגן וועל איך אים ווידער זען. דאס איז אבער געווע דער סוף. ווייסטו פארוואס איך האב מיטאגצייט געלאזן דיך אליין? איך האב טעלעגראפירט צו מיין טאכטער זי זאל קומען, אז מיר האבן א גאסט. ביסטו צופרידן? מיכל איז אַרױס אױף דער ברײטער דאָרפֿגאַס. עס איז שױן נאַכט. אַרום שפּרײטן זיך פֿעלדער, נאַקעטע פּאַשעפֿעלדער. דאָס בערגל, װוּ אױף זײַן רוקן האָבן זיך בײַ טאָג געפֿיטערט שאָף, איז איצט באַלױכטן פֿון מילכװעג. פֿון דער אַנדערער זײַט דאָרף בלינצן פֿײַערן פֿון ישובים. עס איז אַן אױסגעשטערנטע נאַכט. אָ, װי גוט עס איז צו גײן אײנער אַלײן איבער די נאַכטיקע קילע פֿעלדער!

ווען ער האָט אַרויסגעשלעפּט פֿון דער באַרגיגער ערד דעם שטיין, האָבן זיך אַנטפּלעקט נאַקעטע וואָרצלען פֿון אַן איילבערט, וואָס זײַן שטאַם האָט זיך אָנגעשפּאַרט אָן שטיין. דער אונטערשטער טייל פֿון בוים איז געוועזן פֿאַרסאַרפֿעט, און עס האָבן זיך נאָכגעהאָנגען עטלעכע צווײַגן. זיי האָבן אויסגעזען ווי נאַקעטע וואָרצלען. זעט אויס, אַז דער זיתים-קרוין איז פֿאַרברענט געוואָרן פֿון אַ בליץ אָדער פֿון אַ פֿײַער, וואָס האָט אַוודאי דאָ געבושעוועט אין די חמסין-טעג.

אַז קײן פֿרוכט טראָגט ער סײַ-װי נישט, און אױב אױף אײנע פֿון די נישט-אָפּגעברענטע צװײַגן װעלן זיך באַװײַזן עטלעכע אײלבערטן, װעט קײנער זײ נישט קומען צונױפֿקלײַבן. װען דער פֿעלזנשטײן איז אַרױסגעריסן געװאָרן פֿון דער ערד און די קעטן האָבן אים אַרױפֿגעשלעפּט אױפֿן לאַסטװאָגן, איז דער אײלבערט געבליבן הענגן אַ נאַקעטער אױף ברױנע װאָרצלען. דאָס איז געװעזן מיט עטלעכע װאָכן צוריק. איצט ליגן אין הויף דער שטיין און דער אַרומגעשניטענער איילבערט-שטאַם. שוין די דריטע וואָך וואָס וויקטאָר האָט אַרויפגעשטעלט דעם פֿעלזנברוך אין הויף, לעבן זיין טעראַסע, און שטייט שעהנלאַנג לעבן אים, ער קען נישט אויפהויבן דעם האַמער צו געבן דעם ערשטן קלאַפּ אין שטיין. ער שפּירט דעם שאַרפֿן געקריץ פֿון דער דלאָטע,

אָ, ווי ער קען שוין דאָס אַלעס! הונדערטער שטיינער האָט ער אויספּרובירט, ביז ער האָט זיך פאַרהאַלטן פאַר אָט דעם פעלז. ער זעט אויס, ווי אַ מעטעאָר-שטיין. און אַז אַ האַמער-קלאַפּ איז דעמאָלט צוריקגעשפּרונגען, ווי דער שטיין וואָלט דאָס אייזן צוריקגעשנעלט, און אַז ער האָט דערהערט דעם גוט-באַקאַנטן קלאַנג, אַ קלאַנג, ווי פון אַ קופּער-גלאָק, איז אים קלאָר געוואָרן, אַז דאָס איז עס. די שנור וועש האט זיך א וויג געטאן, עס איז דערגאנגען צו אים דער ריח פון פרישע וועש און פון פרויען לייב, דאס איז געווע אזא רויע ריח ווי פון נאקעטע ווארצלען, ווי פון גראזן אין טוי נאכט, דאס איז גאזעל! דאס דינסטמיידל פון ערשטן שטאק, זי האט קופערנע האר, פארוויקלטע, פארפלאנטערטע ווי א פלאם וואלט זיי פארקראמפט אונטערגעצונדן און זיי נישט פארברענט, דאס פנים אירס איז באזעצט מיט זומער-שפּרענקעלעך, גרויסע, ברוינע, ראָזע ווי רייפער צווייט פון מאַנדלביימער, וואָס דער ווינט טראָגט אין די פרילינג-פאַרנאַכטן. וואָס האָסטו היינט אויסגעהאַקט אין שטיין? אויף איר אַקסל ליגט דער שטויס וועש, אַ ליילעך, האַנטוכער, אַ ראָזלעך נאַכט-העמד מיט בלאָע שפּיצן. זי וויל לאַכן און קען נישט, נאָר אירע אויגן שמייכלען און די פינגער גלעטן דעם שטיין. זי האָט ברוינע אָרעמס, לאַנגע, מילדע, מיט מוסקול-אויסבויגן, וואָס ליכטיקן. אַזאַ גרויסער שטיין! זי איז פול מיט חידוש. עס וואונדערט איר דער שווייגנדיקער מענטש, וואָס קוקט אַזוי אויף איר. ווען נישט די גוטע אויגן זיינע, וואָלט זי זיך נישט אָפּגעשטעלט. אַן אויסטערלישער מענטש איז דאָס. וויפל מאָל זי לויפט נאָר נישט פאַרביי די טרעפּ, קוקט זי אויף זיין טיר.

און אז זי גייט אוועק פון הויף מיט די וועש, דאכט זיך איר אז זי האט געהערט זיין קול, אז ער האט מיט איר גערעדט, און זי ווייסט איצט אלץ וואס זי האט נאר געוואלט וויסן. יא, עס זענען דא מענטשן וואס כאטש זיי שווייגן, זענען זייערע אויגן אזעלכע אפענע און קלארע, און דו געדענקסט שפעטער נישט אויב די מענטשן האבן געשוויגן. ביסט זיכער אז דו האסט געהערט זייערע רייד, ווייסט אפילו וואס זיי האבן דיר געזאגט, און עס גייט דיר נאך זייער אויפגעבונדענע שטים.

די פֿינצטערניש אין וויקטאָרס צימערל באַרואיקט איר. זי האָט ליב, אַז ס'איז אין די אָוונטן טונקל אין זײַן וואוינונג. גאַזעל קען אָבער נישט אַוועק פֿון דער לעצטער טרעפּ. נאָכמיטאָג האָט זי געהערט עטלעכע שווערע האַמער-קלעפּ. אפֿשר זענען די קלעפּ געקומען פֿון דער שכנישדיקער גאַס, וווּ מע בויט אַ הויז? ניין, דאָס זענען געווען די ערשטע קלעפּ אין שטיין. זי וויל דאָס וויסן. זי מוז דאָס וויסן, אויב וויקטאָר האָט אָנגעהויבן זײַן אַרבעט מיט דעם שטיין. גאַזעל גייט אַ באָרוועס איבערן הויף, אָט איז דער פֿאַרקראַמפֿטער אַלבערט און זײַן אומהיימלעכער שאָטן, און אָט איז דער שטיין. ער זעט אויס אין דער נאַכט ווי אַ מדבר-גייער, וואָס האָט זיך פֿאַרהילט אין אַ פֿינצטערן וואָלקן. גאַזעל קניט פֿאַר דעם שטיין און מיט ביידע הענט נעמט זי אַרום דעם וואַרעמען פֿעלדז. אירע פֿינגער זוכן די סימנים פֿון די שטיינקלעפּ און זי געפֿינט זיי נישט.

גאזעלס היים געפינט זיך אויף דער גרעניץ צווישן יפו און דזשעבעליא, ערגעץ לעבן דער בלינדער שטיינוואנט פון א קאטוילישן בית הקברות, אז מען גייט לענגאויס די שמאלע ווענט זעט מען ארויס די שפיצן פון צלמים, די גיפסענע קעפ פון באקראנצטע מלאכים מיט צעשפרייטע פליגל. נישט ווייט פון דער מויער

אַ שװאַרץ צעװיגטע פֿלאַך, מיט קאַרנאַט-זילבערנע שױם-קעפּ װאָס טױכן אױף און פֿאַרגײן. צװישן די שױם-קעפּ ראַנגלט זיך אַ פֿאַרלאָשן שיפֿל. אין חדדס שענק ברענט אַ רױט ליכט. דער אָפּשײַן פֿון רױטן ליכט פֿאַלט אומהײמלעך אױף דעם בית-עולם-געסל. די פֿליגלען װאָס קוקן אַרײַן פֿון יענער זײַט מױער זענען רױט. נאָך עטלעכע טריט, און זי װעט באַלד זײַן אין שטוב. שפּעט בײַ נאַכט, אַז זי װעט שטײן מיט איר בחור בײַם טירל פֿון הױז, װעט ער איר זאָגן, זעסט, גאַזעל, דאָס רױטע ליכט אין חדדס שענק? און דעם ים אונטן זעסטו? און דאָס טונקעלע שיפֿל מיט די פֿאַרװיקלטע לײַװנט זעסטו נאָך נישט, װײַל עס איז װײַט, דאָס אַלץ האָט אַ שײַכות צו זיך. און אז עס וועט זיך אויסלעשן אין חדדס שענק דאס רויטע ליכטל, וועט די וועל איך לויפן באגעגענען דאס שיפל. דערווייל האלט עס זיך אויף אין נאכטיגן ים, דעמאלט וועט מען שוין קענען לויפן צום ברעג. ער וועט איר אריינלאכן אין פנים אריין און וואויל יונגעריש אונטערפייפן דעם ניגון פון אן אמעריקאנער קינדער לידל, זי קען שוין דאס אלץ ביז יעדן קלענסטן פרט. צומארגנס וועט סלים חדד שפעט עפענען די שענק, זיין ווייב וועט ארויסקוקן פון פענסטער מיט אן אנגעשוואלן פנים, אירע באקן זענען רויט געפארבט און די ברעמען אויסגעראזירט אזוי שמאל ווי די אויסגעבויגענע פארברענטע נאדלען. היי, גאזעל, קום אהער, דו גייסט באדינען די שיקאנאזעס? צו וואס דארפסטו דאס? דער נאכטיגער ים קען דיך אויך האדעווען. איצט איז אינדערפרי, זענען די פליגלען פון באקראנצטע בית עולם מלאכים ווייס און מילד ווי פליגל פון טויבן. מירמל קעפ האבן זיך ווי אויסגעבויגן און קוקן צום ווייטן ים. די שטיינערנע מויער האט שיינע אייזערנע טויערן. א שווערער לאסטוואגן קלינגט מיט לויזע קייטן און אט אט וועט ער ארויפפאלן אויף די בייכיגע בית עולם ווענט. ווען גאזעל איז דאס ערשטע מאל געקומען אין דער גאס, צו דער משפּחה לאַפּעק, האָט זי צוערשט אָנגעקלאַפּט אין דער אונטערשטער טיר פֿון פּאַרטער. זי האָט געהאַלטן אַ פּאַפּירל און עס געוויזן וויקטאָרן. דאָס איז געווען דער אַדרעס. דורך דער האַלב צעעפֿנטער טיר האָט זי דאָס ערשטע מאָל דערזען שטיינערנע קעפּ. זי האָט זיך דערמאָנט אָן דעם בית-עולם. און די קעפ פון די מלאכים וואס זי זעהט יעדן טאג. גאזעל האט נישט פארשטאנען וויקטאר'ס רייד, זי האט נאר אנגעפיהלט זיין ברוסטיגע שטים און א פארוויגנדיקן ווארעמען אטעם, אז זי האט אראפגעלאזט די אויגן האט זי געזעהן זיין צעכראסטע העמד און א האריגע ברוסט, אירע קני זענען לויז געווארן אזש ווי זי האט זיך געמוזט אנהאלטן אן דער וואנט. דערנאך איז זי תמיד פארבייגעלאפן נעבן זיין טיר נעבן דער טעראסע מיט צוגעשלאסענע אויגן ווי זי וואלט זיך נישט געטרויעט צו פארהאלטן אויף קיין רגע. די זייטן גאס אין צפון קווארטל פון דער שטאט תל אביב האט מען גערופן די גאס פון בליענדע מאנדלען, כאטש לויט דעם שילדל ביי די ראגן האט זי געטראגן דעם נאמען פון א שריפטשטעלער, געבליבן איז אבער דער נאמען אזוי ווי מען האט דעם ארט גערופן ווען עס איז נאך געווען א זאמדוועגל און פון ביידע זייטן האבן געבליהט מאנדל ביימער. דאס האט געמוזט זיין א זעלטן בילד. א שטיין פלויט, א שיקאמור בוים און לאנגע רייען בליענדע מאנדל ביימער. ראזע נעפלען, זיידענע שלייערן אין זון, בלויע שאטנס און וואסער ריטשקעס וואס פליסן צווישן די ביימער. דער דאָזיקער גרױסער מאַנדעלגאָרטן האָט געהערט צו אַ פּתח-תּקװהער ייִד. אַז ער איז געשטאָרבן, האָבן די יורשים פֿאַרקױפֿט דעם גאַנצן באָדן מיט אַלע בײמער, און דער נײַער בעל-הבית האָט אױסגעהאַקט די מאַנדלען און געפֿלאַנצט אַ װײַנשטאָק. דאָס איז געשען אין די יאָרן, װען עס זענען אױפֿגעקומען די װײַנקעלערן פֿון באַראָן ראָטשילד און מען האָט געפֿאָדערט אױפֿן מאַרק ישׂראל-װײַן. דערווייל האט זיך די שטאט אויסגעברייטערט און דער פרייז אויף בוי פלעצער איז געשטיגן פון טאג צו טאג, האט מען אויסגעהאקט דעם וויינשטאק און פארצעלירט דעם שטח צו בויען הייזער. דער נאמען איז אבער געבליבן, די גאס פון בליענדיגע מאנדלען. שוין די צווייטע יאר ווי וויקטאר וואוינט דא, געקומען אין לאנד אריין איז ער נאך דער מלחמה, די פריינד וואס ער האט דא געטראפן, ווייטע קרובים פון זיין מוטער, האבן פאר אים אויסגעזוכט דאס צימערל, און מיט פרנסה האט ער זיך געמוזט ווי עס איז אליין העלפן. טיילמאל האט ער געארבעט ביי הייזער בוי, טיילמאל אין א צעמענט פאבריק, און אז ער האט אנגעזאמלט אביסל געלט אויף צו קענען אויסקומען אפאר וואכן, איז ער געבליבן אין שטוב און געקנאטן פון ליים אדער געהאקט מיט דער דלאטע אין שטיין. אלס וואס ער האט ביז איצט געמאכט איז נאר געוועזן א צוגרייטונג צו דעם וואס ער דארף באשאפן. וויפיל מאל איז ער נאר נישט געשטאנען אנטקעגן דעם שטיין און אים באפאלן אן אומרו, דער אומרו וואס פארקראמפט די אדערן, און פארביי די אויגן ציען זיך נעפל קאראוואנען, און יעדעס מאל רייסט זיך אויף א פארהאנג און דערזעסט א נאקעט פעלד. אַ זאַמדװעג, אַ פּנים פֿון אַ בעטלער. טײל מאָל פֿאַרכאַפּט דיך, װי אַ װירבל-װינט, די זײַטיקע פּאַסירונג, װאָס האָט אין דײַן לעבן נישט געהאַט קײן שום האַפֿט. אַ גאַס, אין קאַרגן ליכט פֿון אַ לאַמטערן מיט טױזנטער ליכטפֿלאַטערס, און אַ מײדל מיט אַ פֿײַכט פּנים פֿון רעגן, און אַ שיכּור, װאָס האָט זיך גראָד דורכגעשלײַכט אין געטראַסק פֿון מוזיק, װאָס האָט זיך אַרױסגעריסן פֿון אַן אױפֿגעעפֿנטער טיר. דו טרייבסט עס אלץ פון זיך און וויפיל דו זאלסט עס נישט טרייבן קומען נייע אויסטערלישע אומגעריכטע זאכן דיר אנטקעגן. אמאל איז עס א געשטאלט פון א הונט וואס איז האסטיג צו דיר צוגעלאפן און דו דערפילסט ווי זיין קאלטע פייכטע שווארצע נאז באשמעקט דיך. אמאל זעסטו זיך אויף א וואגזאל ווי דו באגלייטסט עמיצן און דו קענסט זיך בשום אופן נישט דערמאנען וועמען.

און די אויסלייזונג. עכ, די נעפל קאראוואנען, תמיד קומען זיי ווען דיין האנט וויל געבן דעם ערשטן קלאפ אינעם שטיין און אים אויפוועקן צום לעבן. עס איז גענוג אז וויקטאר זאל זיך אוועקלייגן אויף דעם בעט און צושליסן די אויגן ווי די נעפלען פארגייען. די ארבעט אלס מויערער האט אים רואיג געמאכט, ער האט געוואוסט אז יעדע ציגל וואס ער לייגט איז ווי א טייל פון דעם גרויסן וואונדערליכן פיעדעסטאל אויף וועלכן עס וועט שטיין די פולקומענע שאפונג זיינע. ער האט געפילט אין זיינע הענט כח און געהאט גלויבן אז זיינע פינגער וועלן נאך עפעס שאפן, דאס איז אבער געוועזן א בלינדער כח פון א שטראם וואס ריזלט אראפ פון פארשנייטע בערג,

האָלץ-שניצערײַען, דערנאָך דאָס קנעטן אין לײם גיבורים װאָס רײַסן זיך פֿון קײטן, בעטלער מיט אױסגעשטרעקטע הענט, ביז ס'איז אױסגעבראָכן די מלחמה. אין זײַן רוקזאַק האָבן זיך געפֿונען עטלעכע בילדער פֿון זײַנע לײם-פֿיגורן, אַ העמד, צײַטונגס-אױסשניטן, װוּ מע האָט דערמאָנט זײַן נאָמען און די דלאָטע. װאָס דער מצבֿה-קריצער פֿון זײַן שטאָט האָט אים געהאַט געשאָנקן, אַ דלאָטע פֿון האַרטסטן שטאָל. מיט דער דלאָטע האָט ער אױסגעהאַקט אין אײנע פֿון די גרױסע שטעט בײַ דער װאָלגע דעם מאָנומענט פֿון אַ באַשטיװלטן געץ. ער שטײט נאָך אַװדאי, דער שטײן-געץ, אין מיטן מאַרק. דאָס איז געװעזן אין דער מלחמה, מען האָט אים דערפֿאַר געגעבן אַ צװײפֿאַכע נאָרמע ברױט. ער האט אים געהאקט פון טונקעלן באזאלטשטיין א ריזן פיגור אויף א גראניט פאסטומענט, פון דעם דאזיגן געצן פנים איז אים גארנישט געבליבן, נישט דער לאנגווייליגער ערנסט פון אונטער די אנגעשוואלענע שטיין אויגן, נישט דער קורצער עקשנות'דיגער שטערן, נישט די אויגן לעכער די אומהיימליכע, דער לאנגער שינעל, דער צונויפגעפרעסטער צו וועלכן עס וואגט זיך אפילו נישט צו דערנענטערן דער ווינט און די שטיין שטיוול.

ווען א דונער וואלט א שלייידער געטאן אין געץ און אים אראפגעווארפן פון שווארצן גראניט וואלט א פרייד אלעמען ארומגענומען. תמיד ווען וויקטאר דערמאנט זיך אין דעם שטיינערנעם געץ זעהט ער זיך אניינגעקנוילטן ביי די שטיוול און דאס טוט אים וויי. דאס איז די זעלבע אייזן וואס ער פירט מיט זיך דורך אזויפיל שטעט און לענדער. איצט ליגט עס אַ פֿאַרשאָטנס אױפֿן טיש, און אין דרױסן, אין הױף, שטײט אַ גרײטער דער שטײן פֿון די יהודה-בערג. עס איז שױן װידער נאַכט. די טעג קומען און פֿאַרגײן. װידער איז אַדורך אַ װאָך און ער האָט נאָך גאָרנישט געטאָן. די װאָלקן-קאַראַװאַנע און די אַלע נאַרישע מחשבֿות באַפֿאַלן אים, און ער קען זיך נישט אַרױספּלאָנטערן פֿון דעם טונקעלן לאַבירינט, ווען ער קען בלייבן אויג אויף אויג מיט דעם אמת'ן וויקטאר וואלט ער עפעס גרויס באשאפן. די גאס פון די בליענדע מאנדלן קען מען דורכגיין אין א פערטל שעה. דארטן וואו עס ענדיגט זיך די אלעע פון די פארשטויבטע פיקוסן, אויף דער רעכטער זייט, געפינט זיך דאס דאזיגע קליינע געסל. עס לויפט שיפוע אראפ. דער אנהייב פון דער גאס איז דאס ווינקל-הויז פון א דאקטאר. הויך ארומגעצוימט מיט א לעבעדיגער קוסט-צוים פון פארקראמפטע טונקל-ברוינע צווייגן מיט געלע בלעטער, הארטע ווי געשניטענע פון לעדער. דערנעבן דערהייבט זיך די גרויע געביידע, א שמאלע מיט טונקעלע שויבן, א פראנט-וואנט וואס איז באקלעבט מיט אלערליי פאפירן. דאס איז די שול, וואו אויפן אויבערשטן שטאק געפינט זיך א ישיבה. דערנאך ציען זיך הייזער מיט באלקאנען, שמאלע, לאנגע, באהאנגענע מיט וועש, מיט קיך כלים, א בוים געפאנגן אין קלעם פון אספאלט צווישן רינשטאק און דער גרויער ציגל-וואנט האט צעשפרייט מידע צווייגן. נאך די גרויסע רעגנס שיט דער בוים אראפ די קליינע וויגנדיגע בלעטער און די גאס ווערט פול פון ברוינעם בלעטער-אפפאל. קעגן איבער, אריינגערוקט צווישן א זאמד בערגל און אלטע פארזשאווערטע אייזנס, פעסער און רעדער, שטייט די בעקעריי. דערנאך די איין-שטאקיגע הייזער, און צווישן זיי א ניי פיר-שטאקיגע געביידע, וואס איז מיט אפאר יאר צוריק אויפגעבויט געווארן. דארט וואו עס געפינט זיך די בעקעריי, אין א נעבן-הויז, ברענט דאס ליכט א גאנצע נאכט, און די בעקער-געזעלן שפילן דא אין פרייע שעה'ן אין קארטן. אין שכינות'דיגן געוועלב רוישן די קראנען פון די פיש-קראם, א שפאן ווייטער, ביים אלטן בלעכער, אין זיין נאקעט רויט ציגלנער בודע, ליגן בלעכן, און פון די שפייז-קראמען טראגט זיך א ריח פון צימרינג און הערינג. אין די פרימארגן שעהן גייען עטליכע אידן דאווענען צום ראג אין דער שול ווי עס האט געלאזן בירושה פאר קהל די מרת צפנת. איר נאמען איז אויסגעקריצט מיט גאלדענע אותיות אין א מרמל-טאוול און אריינגעמויערט אויף דער מזרח וואנט לעבן ארון קודש. דאס איז א שטילע און טרויעריגע גאס. דער טרויער נעמט זיך אפשר פון די הויכע ציפרעסן וואס וויגן זיך מיט די שארפע טונקעלע שפיצן אין קלענסטן ווינטל.

דאָס גײען די ייִדישע פֿרױען פֿון קורדן-לאַנד זײער פֿאַרנאַכטיקן שפּאַציר אין די אַלטע טראַכטן. װיקטאָר קען שױן דעם גלעקל-געקלאַנג פֿון נאַפֿטפֿירער, דעם גאַנג פֿון אײַזפֿאַרקױפֿער, ער הערט דעם געקלאַפּ פֿון פֿערדס פֿיס אָן דעם אַספֿאַלט. אין א ראדיא זינגט שוין צום טויזנטסטן מאל שושנה די תימנערין דאס גארגלדיגע ליד פון מדבריות. שושנה'ס געזאנג וויקלט זיך ווי א שארפער גרייצער אלץ העכער און העכער, ביז עס דערגייט צו די הימלען. תמיד ווען ער הערט דאס געזאנג פון די תימנער, די קליינע, איידעלע, איינגעטריקענטע, שפירט ער אז דאס געזאנג איז שמאל און פארנעמט נישט קיין שטח. עס שניידט זיך ווערטיקאל צו די הויכן. איז דאס אפשר דערפאר וואס די אידן פון תימן האבן נישט געהאט פאר זיך קיין רחבות'ן, שטענדיג איינגעפרעסט אין די געטאס פון עדן האבן זיי געהאט נאר א פרייען הימל? דערפאר די פארריסענע קעפ צו גאט? ער האט זיי ליב, נישט איינמאל איז ער ארומגעגאנגען איבער די געסלעך פון תימנ'ער קווארטל, אויף דער גאס פון שבזי האט ער זיך באקענט מיט דער פארקויפערין פון קאלטע געטראנקען, מרגלית רופט מען איר, זי וואַשט תּמיד לענגער זיין גלאָז, און אַז זי דערלאַנגט אים דעם קאַלטן געטראַנק, ציטערן אירע הענט. ווען ער קומט צום קיאָסק, חידושט זיך מרגלית, דער אַדון איז שוין לאַנג נישט געווען. זי האָט אַן אָליוו-הויט, און די שמאָלע הענט זענען ווי אויסגעשניצט פון העלפאַנט-ביין. אַז ער ליגט אויף זיין געלעגער, זעט ער מרגליתס פּנים, און אַ האַנט וואַרפט אַראָפּ פון איר די טונקעלע שלייערן, און עס וויקלט זיך אויס גאָטס וואונדער.

ביי יעדן פלאטער לעשן זיך אלץ מערער און מערער די ארעמס פון דער טרויעריגער מרגלית. פלוצעם ברעכט אויס א געוויין. גאזעל רייסט זיך פון א שייטער. די פלאמען גרייכן איר ביז די ברוסטן. ניב לאכט. דאס איז א געלעכטער וואס איז אין אים דא אלץ, ארויסרוף, הכנעה, הסכמה, און אן אנזאג אויף עפעס וואס איז אזוי איינפאך און קלאר.

און שפּילן אים בײנדלעך אין דער שענק פֿון סאַלעם-הדד. אַרום אים װעט זיך שאַרן מיט אַ צעקרומט פּנים גאַזעלס בחור און זיך שאַרפֿן די צײן אױף דעם אַשכּנזי, װאָס האָט אים צוגענומען זײַן מײדל. אָדער ער זאָל װױל יונגעריש אַ גליד טאָן מיט אײן אױג צו ניפּן, און אָן רעדערײַען, אַזױ פּלוצלינג, אומגעריכט, איר אַרײַנקלעמען אין די הענט און אַ שלײַדער טאָן אױף זײַן בעט. אָ, װי זי װאַרט דערױף! ער װײס דאָס.

אין טאש האט וויקטאר געציילט פאפירן געלט. ער וועט ווידער גיין צו בויעריי. גאזעל שטויבט איצט דעם טעפעך אויפן באלקאן פון די לאפעקעס. ניפ פארקעמט עמיצן אין דער פריזוריי און פיילט די נעגל. אז ער האט איינמאל אריינגעקוקט דורך דעם פענסטער האט ער איר געזען זיצן אויף א נידריג בענקעלע, און א באיארטער מאן האט זיך געלאזט שלייפן די נעגל. באלד וועט קומען מארגאלעט און וואשן די גלעזער.

ווען דו קוקסט צו אים פארהאקט זיך דער אטעם, האסט נישט ווי אנצושפארן דיין בליק, ים אין ים, א צעשניטענער פון שטרייפן זילבער, פון שטרייפן תכלת, און דארטן וואו דער הימל גייט זיך צונויף מיטן ים, איז די באהעפטונג אזא איידעלע, ווי ס'וואלטן זיך באגעגנט גאט'ס אטעם מיט דעם בורשטינענעם ים האריזאנט.

שטענדיג ווען וויקטאר קומט פון דער ארבעט און נעמט ארויס דעם שליסל כדי אויפצושליסן די טיר, באווייזט זיך גאזעל. אמאל איז עס מחמת זי מוז גיין אין שפייז געוועלבל, אן אנדערש מאל אריינצונעמען די וועש, ווייל באלד וועט טונקל ווערן. זי לאכט צו אים אזוי היימיש, אזוי אויפגעבונדן, זי האט אים ליב צו זען אין פארשטויבטע ארבעטס קליידער מיט גרויסע שיך פול מיט קאלעך און צעמענט. וויק, וויקטאר, רופט זי אים, קען איך דיר העלפן? האסט שוין ברויט? זי גייט דרייסט אריין אין צימערל און זוכט אויף דעם קרעדענצל. אוי וויק, עס איז דאך אלט געבאקן! איצט איז ער איר נאנט און אייגן. ער איז ווי איינער פון אלע מידע מענער וואס קומען פון דער שווערער ארבעט, און זי ווייסט וואס צו טאן מיט וויקטארן,

דעם אָװנט זענען בײדע אַװעק קײן יפֿו. װיקטאָר האָט באַגלײט גאַזעלן ביז איר הײם. פֿאַרן אַװעקגײן פֿון זײַן צימערל האָט ער געקוקט אױפֿן שטײן, ד'איז אים אױסגעקומען, אַז דער פֿעלדז זעט אױס װי אַ דרימלדיקער לײב, װאָס האָט אַװעקגעלײגט דעם קאָפּ אױף די פֿאָדערשטע לאַפּעס. נײן, נישט קײן דרימלדיקער לײב, נאָר אַ לױרנדיקער. באַלד װעט ער זיך אַ ריס טאָן מיט אַ געברילערײַ, זיך װאַרפֿן אױפֿן פֿאַרקנױלטן זעסעם-שטאַם. זעהט אויס אז די שאטענס פאלן פון די אויבערשטע שטאקן, דארטן ברענען שארפע ליכטער און די שאטענס האבן דאס אזוי פארוואנדעלט דעם שטיין אין א לייב. גאזעל, רעדט הויעך, איר שטים האט נישט דעם רייץ פון ניפ'ס קול, ניפ רעדט תמיד ווי זי וואלט זיך נארוואס אויפגעכאפט פון שלאף, אזוי רעדן פרויען ווען זיי טראגן נאכט העמדער. דאָס קול איז נאָך אָנגעגאָסן מיט זיסלעך מידן לאַנגװײַל, און אין דעם אָפּגעהאַקטן אָטעמען פֿילט מען די נישט געזעטיקטע תּאװה. גאַזעלס קול דערמאָנט אים אין די כװאַליעס װאָס שלאָגן זיך אָן אינעם שטײנערנעם ברעג פֿון ים. סוף זײַט איינס, המשך זײַט צוויי.